נאכדעם וואס יפתח איז געשען די צוויי גרויסע מעשות, קען זאגן דריי גרויסע מעשות, איינס ער איז געווארן די מנהיג פון גאנץ גלעד, אלע עבר הירדן מענטשן, צווייטנס ער האט געוואנען די מלחמה מיט בני עמון, דריטנס איז געשען די שרעקליכע מעשה מיט זיין טאכטער. יעצט נאך דעם אלעס, נאכנישט געווען געענדיגט די צרות אדער די מעשות פון יפתח, זענען געקומען איש אפרים ויצעק איש אפרים, זיי האבן זיך צוזאמגענומען און זיי האבן ויעבור צפונה און זיי זענען געקומען צום צפון צו. גלעד, גלעד איז מער צפון פון אפרים, ס'איז אויך עבר הירדן, ס'איז די אנדערע זייט פון די ירדן. זיי האבן געשריגן אויף אים, וואס האסטו אונז געגאנגען לוחם זיין מיט עמון, האסטו אונז נישט גערופן, ענליך צו וואס זיי האבן שוין געזען פריער ביי גדעון, די זעלבע סארט טענות האבן אפרים געהאט, גדעון האט זיך עצה געגעבן מיט זיי, יפתח גייט זיין אסאך שארפער און אסאך ערגער אזוי ווי אונז גייען זען. און יפתח ענטפערט מיט חוצפה, יא, אבער מ'האט געזען, ביי גדעון האט געענטפערט שיינערהייט, הלא טוב עוללות מצרים מבציר אביעזר. יפתח, ער לאזט זיך נישט, ער זאגט וואס ס'הייסט, איש ריב הייתי אני ועמי ובני עמון אונז האבן זיך געשלאגן מיט עמון אונז האבן זיך ואזעק מאוד האט עס נישט געהאלפן עץ האטס טענות אז מ'האט ענק נישט גערופן ענק האבן געדארפט אליינס קומען ענק האבן נישט געהאלפן האבן זיך אליינס מוסר נפש געווען ואשימה נפשי בכפי אונז זענען געגאנגען צום עמון און די אייבערשטער האט אונז געהאלפן יעצט דערמאנען ענק זיך זיך זיין ברוגז אז מ'האט ענק נישט גערופן זעהט כסדר דא די טענה די וואס דארפן צו העלפן לכתחילה קומען זיי נישט שפעטער ווען זיי האבן געכאפט אז מ'האט זיי נישט גערופן זיי זענען אויסגעשפילט זיי זענען נישט די מנהיגים מער יפתח איז געווארן די רבי זענען זיי ברויגז מען האט זיי נישט גערופן בקיצור ס'האט נישט געווען קיין סעלושען צו די פראבלעם ס'איז געווארן ממש א בירגערס קריג א ברידערס מלחמה יפתח האט גענומען אנשי גלעד זיי האבן זיך געשלאגן מיט אפרים און זיי האבן אויסגעפירט און די פסוק זאגט פארוואס האבן זיי געווען אזוי ברויגז כי אמרו פליטי אפרים אפילו די פליטי פון אפרים זענען אנטלאפן אין גלעד האבן געזאגט אתם גלעד בתוך מנשה ובתוך אפרים, רשי איז מסביר, ס'מיינט צו זאגן, עץ גלעד, עץ זענען אזעלכע קליינע מענטשן, אונז לאזן, אונז קענען באשטיין נישט, אונז לעבן בתוך אפרים ארט אונז גארנישט. און וואס איז געשען, וויאזוי האט מען זיי געכאפט, אינטערעסאנטע זאך געשען, גלעד, יפתח, סארי, האט געכאפט די מעברות ירדן, ווען מ'גייט איבער די ירדן, און ער האט נישט געלאזט, די בני פליטי אפרים זענען געווען זעט אויס אנטלאפן צו די זייט צוריק גיין צוריק גיין צו די אנדערע זייט ירדן, און זיי האבן געהאט א קאוד וויאזוי צו וויסן ווער ס'איז פון אפרים, זיי האבן געזאגט דארפסט זאגן שיבולת, און די בני אפרים האבן געהאט עפעס א מנהג צו א אנדערע הברה צו א פראבלעם, זיי האבן נישט געזאגט שיבולת, זיי האבן געזאגט סיבולת, שיבולת מיינט לכאורה א גרעין א שטיקל ווייץ, אדער עס קען עס מיינען שיבולת הנהר, לכאורה מאכט עס מער סענס דא שיבולת הנהר, אז מ'גייט אריבער די ירדן, כאילו מ'האט געזאגט לאז מיך אריבער די שיבולת הנהר. און ווער ס'האט געזאגט סיבולת האט מען אים גענומען און מ'האט אים געשאכטן און ס'איז געשטארבן צוויי און פֿערציק טויזנט מענטשן פון בני אפרים עד כאן די מעשה יפתח האט מצליח געווען עמון און מצליח געווען אפרים אבער ביידע מיט א גרויסע פרייז פאר עמון האט עס געקומט געקאסט זיין טאכטער און פאר בני אפרים איז דאך אידן געהארגעט נעבעך צוויי און פֿערציק טויזנט אידן וואס האבן זיך צוקריגט מיט אים און וישפוט יפתח את ישראל זעקס יאר איז ער געווען די דער שופט אדער נאר פאר גלעד אדער פאר גאנצע אידן און איז געשטארבן ויקבר בערי גלעד די גמרא זאגט שטייט בערי גלעד קען אויף נעם בעיר גלעד דאך געווען פון א שטאט גלעד נאר די צד וויבאלד ער האט נישט געטוהן ריכטיג סיי מיט מקריב זיין זיין טאכטער סיי מיט די בני אפרים זאגט די גמרא האט געשטארבן אין אלע שטעט אז ער איז ארום געפארן אסאך שטעט ס'איז געפאלן פון זיין פלייש שטיקלעך האט געהאט אזא עפעס אזא מחלה און ער איז באגראבן געווארן אסאך שטעט אזא שרעקליכע סוף געווען למעשה פון דעם גלעד יפתח. נאכדעם האט לערנען אונז פון דריי קליינע שופטים ווייטער אזוי ווי אנהייב לעצטע פרק איז געווען צוויי שופטים וואס שטייט נישט וועגן זיי גארנישט כמעט נאר זייער נעמען און וויפיל יארן זיי האבן געווען די שופט דא האבן נאך דריי שופטים וואס שטייט וועגן זיי ממש גארנישט די ערשטע איז אבצן מבית לחם ער האט געהאט דרײַסיק זין דרײַסיק טעכטער וואס ער האט חתונה געמאכט מיט זיינע דרײַסיק זין מיט דרײַסיק טעכטער ס'הייסט שלושים בנות הביא לבניו פון החוץ און זיבן יאר איז ער געווען די שופט איז ער געשטארבן און געווארן אין בית לחם די גמרא זאגט אז אבצן איז בועז פון רות וואס שטייט בימי שפוט השופטים, לכאורה ווייל ער איז פון בית לחם, שטימט עס אבער על כל פנים דא שטייט נישט גארנישט נאר ער האט געהאט אסאך קינדער אסאך הצלחה דרייסיג זין דרייסיג טעכטער א מורא'דיגע הצלחה. צווייטע שופט איז געווען איילון הזבולוני איילון פון זבולון א פון שבט זבולון ער איז געווען שופט צען יאר און געשטארבן באגראבן אין איילון דאס איז זעט אויס זיין פלאץ איילון פון איילון אין בארץ זבולון. א דריטע שופט איז געווען הלל עבדון בן הלל הפרעתוני. הפרעתוני, ווייטער האט געהאט פֿערציק זין און דרייסיג אייניקלעך, אלע האבן זענען געפארן אויף שבעים עיירים, ס'איז זייער ענליך צו ווי אזוי מ'האט געלערנט פריער וועגן יאיר הגלעדי, ביי די אלע שופטים איז עפעס וויכטיג צו זאגן וויפיל קינדער זיי האבן געהאט, אז עס איז געווען עפעס זיי האבן געהאפט אז עס גייט ממשיך זיין אבער עס האט נישט ממשיך געווען, עס איז געווען א נייע שופט נאך זיי אפשר, אפשר איז דאס די נקודה, און אכט יאר איז ער געווען די. שופט און געשטארבן באגראבן אין פרעתון וואס דאס איז בארץ אפרים בהר העמלקי איז געווען אין ארץ אפרים א פלאץ וואס האט געהייסן הר העמלקי איז אינטערעסאנטע זאך לכאורה דארט איז געווען קודם עמלק אלעמאל אפרים אזוי ווי שטייט בשירת דבורה מני אפרים שרשם בעמלק די הר אפרים איז דארט עפעס א געגענט וואס איז באלאנגט לכתחילה פאר עמלק און האט זיך גערופן על שם הר העמלקי זייער אינטערעסאנט.